אין ארץ ישראל פרשת במדבר, חוץ לארץ פרשת בחוקותי, פרשת בחוקותי איז תמצית עבודת האדם, אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו, רש"י איז מפרש, עמל התורה און שמירת המצוות, פרשת במדבר וואס מיר ליינען אין ארץ ישראל איז נישט דא קיין מצוות, פון תריג מצוות איז נישט פארהאן א מצוה אין פרשת במדבר, אבער אויב חומש ויקרא ווערט אנגערופען תורת כהנים, חומש במדבר ווערט אנגערופען תורת הלוויים, א גרויס חלק פון חומש במדבר איז תורת הלוויים, עבודת הלוויים, כ'האב אסאך מאל מסביר געווען יעדע אידישע שטוב דארף זיין און קען זיין א מקדש מעט, און סדר דארף איד זיין איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהם. ווי אזוי בויט מען א מקדש מעט אזוי ווי מען בויט א גרויסע בית המקדש. עבודת המקדש דרייט זיך ארום דריי יסודות'דיגע כלים, און אלע אנדערע כלים זענען כלי עזר בלבד, מזבח, מנורה ושלחן. און כ'האב אזויפיל מאל מסביר געווען, איך דארף עס נישט איבערחזר'ן נאכאמאל. מנורה מזבח שלחן איז כנגד על שלשה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. מנורה איז תורה, כי נר מצוה ותורה אור, ס'איז דא פיל מאמרי חזל וואס זענען מרמז די קשר צווישן מנורה און תלמוד תורה. די מזבח איז עבודה, תפילה האט א שייכות מיט קרבנות, ברכות כ"ו, תפילות כנגד קרבנות תקנום, און ס'איז זעלבסטפארשטענדליך אז די שלחן איז הכנסת אורחים און גמילות חסדים. די גאנצע עבודה פון בית המקדש, מנורה מזבח שולחן איז תורה עבודה גמילות חסדים, יעדע אידישע שטוב וואס איז געבויט אויף תורה, אויף תפילה, אויף חסד איז א מקדש מעט, אבער אין בית המקדש איז דא א תפקיד נישט נאר פאר כהנים נאר אויך פאר לוויים, וואס דארפן מיר לערנען פון עבודת הלוויים? תמצית עבודת הלוויים איז צוויי באזונדערע תחומים. שוערים און משוררים. די לווים זענען געווען מופקד אויף פתיחת השערים, זיי האבן פארמאכט די שערים, זיי האבן אויפגעמאכט אינדערפרי, דלתות המקדש, דלתות ההיכל, זיי זענען אויך שומרי המקדש, מסכת מידות און מסכת תמיד, בג' מקומות הכהנים שומרים בכ"א מקומות הלווים, די לווים זענען געשטאנען ביי אלע שערים, שומרי השערים. די לווים זענען אויך די משוררים, אויף קרבנות ציבור זענען די לווים געשטאנען אויף די מדריגות פון בית המקדש, כלי זמר בידם, מחלוקת אין גמרא עיקר שירה בפה עיקר שירה בכלי, זיי האבן אריינגעברענגט די שמחה אין בית המקדש אין עבודת הקרבנות, יעדע אידישע שטוב דארף שוערים און משוררים, שוערים, מען דארף האבן שומרים, אויף פתחי הבית, ווער קומט אריין און ווער בלייבט אינדרויסן, און אונזערע צייט איז נאך מער וויכטיג וואס קומט אריין און וואס בלייבט אינדרויסן. מיר לעבן אין א שווערע תקופה. יארן צוריק, נישט אזוי לאנג צוריק, ווען מיר זענען געווען יונגע בחורים און יונגעלייט, א בחור וואס איז געוואקסן אין אן ערליכע שטוב, ער זאל זעהן א דבר עבירה איז געווען, מעבר להרי חושך, ער האט געדארפען אריבער גיין אזויפיל שווערעקייטען, היינט מיט די מאדערנע טעכנעלאגיע מיט די סמארט פאונס מיט די אינטערנעט, פחד פחדים נורא נוראות, מיט איין פינגער קען מען זעהן די גאנצע טינופת וואס איז דא אין די גאנצע וועלט, און די נסיונות און די תאוות, מי יוכל לעמוד בכל אלה, און אלע דברי כפירה און מינות וואס איז דא אין די גאנצע וועלט. מיר דארפן האבן שוערים און מיר דארפן האבן שומרים, מיר דארפן בויען חומות און מחיצות ארום יעדע אידישע שטוב, אבער טייערע ברידער, היסטאריע האט אונז געלערנט אז ווען מענטשן ווילן ארויסגיין אפילו פון א כלא, פון א בית האסירים, פון א דזשעיל, די גרעסטע חומות אין די וועלט קענען נישט מבטיח זיין מענטשן זאלן נישט ארויסגיין. מען קען אונטערגראבן אונטער חומות, מען קען איבערקריכען די חומות, און מען קען פורץ זיין פרצות אין חומות. מיר דארפען מבטיח זיין אז אונזערע קינדער זאלען זיין גליקליך אין שטוב, זאלען נישט וועלען ארויס גיין. איז דערפאר ס'נישט גענוג צו האבן שוערים און שומרים, מיר דארפען משוררים. די כהנים האבן געטוהן עבודת המקדש. אבער די לווים האבן אריינגעברענגט די שמחה אין עבודת המקדש, די משוררים, שיר של יום, יעדן טאג, ביי יעדע קרבן, יעדע אידישע שטוב דארף שוערים, שומרי השער, שומרי השערים, מען דארף אפהיטן די חומות פון א אידישע שטוב, אבער ס'איז נישט גענוג, מיר דארפן האבן משוררים. און נאר אז אונזערע קינדער וועלען פילען שמחת התורה און שמחת המצוה, קענען מיר באמת האפען זאלען ממשיך זיין אין שרשרת הקודש. יעדן טאג אינדערפרי זאגט א איד ברכת התורה, און ברכת התורה איז זייער א חשוב'ע ברכה, על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה. ס'איז פארהאן דריי ברכות, די ערשטע ברכה איז ברכת המצוה אשר קידשני במצוותיו,

ס'איז א מילתא דלא שכיחא ס'איז דא צוויי בעזונדערע בקשות אין איין ברכה ליבי אומר לי ס'איז נישט צוויי בעזונדערע בקשות שני צדדים של אותה המטבע אויב מיר ווילן באמת האפען אז אונזערע קינדער זאלען ממשיך זיין אין אונזערע וועגען ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. דארפען מיר זעהן אז והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. ווען קינדער זעהן ווי א טאטע איז שמח בשמחת התורה, ווען קינדער זענען זיך משתתף אין שמחת המצוה, איז דא א האפענונג אז זיי וועלען וועלן ממשיך זיין אין דעם זעלבען וועג בעקבות אביו. איז דערפאר בעטען מיר והערב נא ונהיה אנחנו. וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כל שהוא תלמיד חכם ובנו ובן בנו שוב אין התורה פוסקת מזרעו דאס איז וואס מיר לערנען פון עבודת הלוויים ויהי רצון שיהיה חלקינו עמהם הקדוש ברוך הוא זאל אונז געבן סייעתא דשמיא מיר זאלן זען נחת דקדושה ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כלנו יודעי שמך.